ברוך השם, מסכת מועד קטן, דף כ"ז, עמוד א', די צווייטע שורה, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מאימתי כופין את המיטות, פון ווען אן איז מען מחויב איבערצודרייען די בעט ביי דעם אבל משיצא מפתח ביתו, דברי רבי אליעזר, רבי אליעזר זאגט אזוי ווי דעם מת טוט מען ארויסטראגן פון שטוב דארף מען שוין איבערקערן די בעט, רבי יהושע אומר, די חיוב פון כפיית המיטה איז משיסתם הגולל ווען מען פארמאכט. דעם צודעק פון דעם ארון. מעשה, ס'איז געווען א מעשה שמת רבן גמליאל הזקן, ווען רבן גמליאל הזקן איז געשטארבן, כיוון שיצא מפתח ביתו, אזוי ווי עס איז ארויסגעגאנגען רבן גמליאל דער מת פון די טיר פון זיין הויז, אמר להם רבי אליעזר, האט רבי אליעזר צו זיי געזאגט, כפו מטותיכם. טוט איבערדרייען אייערע בעטן. וכיוון שנסתם הגולל, ווען עס איז געווארן פארמאכט דער גולל פון דעם מת, אמר להם רבי יהושע, האט רבי יהושע צו זיי געזאגט, כפו מטותיכם, טוט איבערבייגן די בעטן. אמרו לו, האבן די מענטשן געזאגט צו רבי יהושע, כבר כפינו על פי זקן, מיר האבן עס שוין איבערגעדרייט, ווייל רבי אליעזר האט אונז געהייסן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מאימתי זוקפין את המיטות בערב שבת, ווען שטעלט מען אויף די בעטן ערב שבת, ווייל שבת איז דאך אסור בכפיית המיטה, ווייל ס'איז דאך א זאך פון פרהסיא, און מען טאר זיך דאך נישט פירן קיין זאך פון אבילות וואס איז פרהסיא, מן המנחה ולמעלה. פון דער צייט פון מנחה, תוספות קלערט צו מיינט דא מנחה גדולה, דער זמן פון מנחה גדולה וואס דאס איז האלב נאך צוועלף, אדער דער זמן פון מנחה קטנה וואס איז דריי שעה שפעטער. אמר רבה בר רב הונא, אף על פי כן, כאטש מיר זאגן דאך ערב שבת טוט מען איבערדרייען די בעטן, צוריקשטעלן די בעטן אויפן ארט, מן המנחה ולמעלה, פונדעסטוועגן, אינו יושב עליה עד שתחשך, טאר ער נישט זיצן אויפן בעט ביז עס ווערט פינסטער, ביז שבת, ולמוצאי שבת. אף על פי שאין לו לישב אלא יום אחד, אפילו ער דארף נישט פירן אבילות נאך שבת נאר איין טאג, חוזר וכופה, איז צוליב דעם טאג טוט מען איבערדרייען צוריק די בעט. רש י, תנו רבנן, האבן די רבנים געלערנט, הכופה מטתו, ווען איינער טוט איבערבייגן די בעט, איבערדרייען די בעט, לא מטתו בלבד הוא כופה, טוט ער נישט בלויז זיין בעט איבערדרייען, אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו, אלע בעטן וואס ער האט ביי זיך אין הויז הוא כופה טוט ער איבערדרייען, ואפילו יש לו עשר מטות בעשרה מקומות, אפילו ער האט צען בעטן דער אבל אין צען ערטער, אמאל שלאפט ער דא און אמאל שלאפט ער דא, כופה את כולם. איז א חיוב אז ער זאל באדעקן אלע בעטן, ואפילו חמשה אחין, ומת אחד מהם, און נישט אלע וואוינען צוזאמען, כולם כופין, אפילו די וועלכע וואוינען נישט בבית האבל, ואם היתה מטה המיוחדת לכלים, אויב ס'איז געווען א בעט וואס איז געווען באשטימט מען זאל אויף דעם האלטן כלים. ווי די גמרא זאגט אין שבת, ס'געווען ספעציעלע בעטן וואס זענען באשטימט אויף געלט צו האלטן אויף דעם, אין צריך לכפותה דארף מען דאס נישט איבערקערן, דרגש אין צריך לכפותו א דרגש דארף מען נישט איבערדרייען, אלא זוקפו, נאר מען שטעלט אים אויף אויף דער זייט. ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, וואס איז דאס דרגש? דרגש, אזוי א בעט איז געווען געמאכט שטריק האט מען געצויגן אין דער לענג אין דער ברייט אז מען האט געפלאכטן א פלעכטן פון שטריק און אויף דעם האט מען ארויפגעלייגט די כרים וכסתות. דרגש איז נישט געווען קיין שטריק נאר ס'איז געוועזן א פעל איז געלעגן און די זייטן האבן ניט ארויסגעשטארט אסאך העכער אז איך וועל דאס איבערקערן וועט דאס ווערן נתקלקל וואס איז זייער נאנט צו דער ערד. דעריבער דארף מען דאס נישט איבערדרייען, אזוי זאגט רש י דארט אין סנהדרין, איז דרגש אין צריך לכפותו אלא זוקפו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, דרגש מתיר את קרביטיו, ער טוט אויפבינדן די שטריקלעך מיט וואס דאס איז צוגעבינדן צו די זייטן, והוא נופל מאליו, און עס צעפאלט זיך פון זיך אליין. פרעגט די גמרא מאי דרגש, וואס איז דאס דרגש, אמר עולא, האט עולא געזאגט, ערסא דגדא, די בעט וואס מען באשטימט עס אויף א גוטן מזל, מען באנוצט זיך מיט דעם נישט, נאר דאס זאל רוען א גוטער מזל. אמר ליה רבא, האט רבא געפרעגט. עולא. אלא מעתה, לויט דעם נאך וואס דו זאגסט אז דרגש מיינט מען ערסא דגדא, א בעט פון מזל, גבי מלך דתנן, האט מען געלערנט ביי א מלך ווען ער איז אן אבל, כל העם מסובים על הארץ, אלע מענטשן זיצן אויף דער ערד, והוא מיסב על הדרגש, און ער זיצט אויף דעם בעט, אויף דעם דרגש. ביז יעצט. איז דאך דער דרגש געוועזן געמאכט נישט אויף דעם צו זיצן, מי איכא מידי דען דא א זאך דעד האידנא לא אותביניה, ביז יעצט איז דאך אויף דעם דער מלך נישט געזיצן, והשתא מותבינן ליה און יעצט זאל ער זיצן אויף דעם אויך? מתקיף לה רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א קשיא. וואס איז די מאי קושיא? וואס איז די קשיא? יעצט קאן נישט זיין אנדערש ווי פריער? מידי דהוה אאכילה ושתיה, די זעלבע זאך פון עסן און טרינקען. דעד האידנא ביז יעצט לא אוכליניה ולא אשקיניה, ביז יעצט האט ער געגעסן אייגענס, מיר האבן אים נישט געגעסן צו טרינקען, געגעבן צו עסן נישט צו טרינקען, השתא אוכליניה ואשקיניה. און יעצט גיבן אים פרעמדע מענטשן צו עסן, ממילא די קשיא איז נישט קיין קשיא, ווייל עס ווערט טאקע אנדערש פון פריער. אלא אי קשיא, אויב ס'איז דא א קשיא הא קשיא, דאס איז שווער. דתניא, מיר האבן געלערנט דרגש אין צריך לכפותו, א דרגש דארף מען נישט איבערדרייען, דער אויבן ארויף דער אונטן אראפ, אלא זוקפו, נאר מען טוט עס אויפשטעלן. ואי ערסא דגדא און אויב כ'זאל זאגן אז דרגש מיינט מען די בעט וואס איז באשטימט אויף מזל, אמאי אין צריך לכפותו, פארוואס זאל מען עס נישט דארפן איבערדרייען? הא תניא, מיר האבן דאך געלערנט הכופה מיטתו. ווען ער טוט איבערדרייען די בעט. לא מיטתו בלבד הוא כופה, נישט בלויז זיין בעט טוט ער איבערדרייען, אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו, נאר אלע בעטן וואס ער האט ביי זיך אין הויז, כופה טוט ער איבערדרייען. דעריבער קען מען נישט זאגן אז דרגש מיינט מען ערסא דגדא, אויב ס'זאל זיין די בעט פון מזל וואלט מען עס געדארפן איבערקערן. פרעגט די גמרא מאי קושיא וואס איז די קשיא? ס'איז נישט קיין קשיא וואס מ'קערט עס נישט איבער, מידי דהוה אמיטה המיוחדת לכלים, דער דרגש האט דעם זעלבן דין ווי די בעט וואס איז באשטימט מ'זאל אויף דעם האלטן כלים. דתניא מיר האבן געלערנט אם היתה מיטה מיוחדת לכלים, אויב ס'איז געווען א בעט וואס איז באשטימט אויף דעם צו האלטן כלים, אין צריך לכפותה, דארף מען דאס נישט איבערדרייען. אלא אי קשיא הא קשיא, דאס איז נישט ריכטיג. מיר האבן דאך געלערנט רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל זאגט, דרגש מתיר קרביטיו, א דרגש טוט ער אויפבינדן די שטריקלעך, והוא נופל מאליו, און עס פאלט אראפ פון זיך אליינס, ואי סלקא דעתך ערסא דגדא, און אויב דו וועסט זאגן אז דרגש מיינט מען די בעט וואס איז באשטימט אויף א גוטן מזל, מאי קרביטין אית ליה, וואס פאר א שטריקלעך איז דארט פארהאנען אין דעם ארט?

סירוגו מתוכו, די רצועות ברענגט ער אריין מתוכו, פון די לעכער פון די האלץ פון דעם בעט. מיטה סירוגה על גבה, אבער א בעט איז אנדערש געמאכט, מ'ציט די שטריק על גבה, אויף די העלצער. אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, די הלכה איז ווי רבן שמעון בן גמליאל וואס מען האט געזאגט אז דרגש דארף ער נישט אוועקשטעלן, נאר ער בינדט אפ די שטריקלעך און עס צעפאלט זיך. אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי אסי. האט רבי יעקב בר אחא געזאגט פאר רבי אסי, מטה א בעט שנקליטיה יוצאין, א בעט וואס עס גייט ארויס א שטעקן אין פראנט פונעם בעט און איך קען דאס נישט איבערקערן, זוקפה טו איך דאס אויפשטעלן איבערקערן די אונטערשטע זייט. זאל זיין אויבן, די אויבערשטע אונטן קען זיך דאך נישט האלטן, שטעלט ער עס אויף, ודיו, ס'איז גענוג. היינט פירט מען זיך נישט מיט זקיפת המיטה, ווי תוספות האט דערמאנט פריער, מען געפינט זיך צווישן גוים, די גוים זאלן נישט זאגן מיר מאכן זיי כישוף. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, ישן על גבי כסא. ער איז געשלאפן אויף א שטול על גבי אודייני גדולה, אויף א גרויסע מכתשת על גבי קרקע אויף דער ערד, לא יצא ידי חובתו, כאטש ער האט זיך געקוועלט, ער האט נישט יוצא געווען זיין חוב. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שלא קיים כפיית המיטה. דאס הייסט דעם חוב פון כפיית המיטה האט ער נישט מקיים געווען. ווי די מאירי זאגט און די מהרש"ל ברענגט עס אראפ להלכה, אז אויב ער האט איבערגעדרייט די בעט דעמאלט שלאפט ער אויף דער ערד, ס'א חיוב אז ער זאל שלאפן אויף דער ערד. נאר דא שטייט ער איז געשלאפן אויף דער ערד און די בעט איז נישט געווען איבערגעדרייט, האט ער נישט מקיים געווען די מצוה פון כפיית המיטה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מכבדין, מען טוט אויסקערן, און מרביצין, מען טוט אויסשפריצן מיט וואסער אז ס'זאל נישט זיין קיין שטויב.

וואס מען האט ארויפגעלייגט אויף קוילן און דער רויעך האט זייער געשמעקט און די בשמים, דאס טאר מען נישט ברענגען צו דעם הויז פון אבל. פרעגט די גמרא, איני, איז דאך ניט אזוי, וואס זאגסטו אז מען ברענגט נישט קיין בשמים צום הויז פון אבל, והא תני בר קפרא, בר קפרא האט געלערנט, אין מברכין, מען מאכט נישט קיין ברכה, די ברכה וואס מען מאכט אויף בשמים מאכט מען נישט, לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית אבל. די מוגמר די בשמים וואס זענען בבית אבל מאכט מען נישט קיין ברכה. ווייזט אויס ברוכי הוא דלא מברכינן, קיין ברכה מאכט מען נישט אויף דעם. הא אתויי מייתינן, אבער ברענגען טוט מען דאס יא ברענגען, וואזשע זאגסטו אז מען טוט עס דארטן נישט ברענגען? זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא. הא בבית אבל. אין די הויז פון אבל טאר מען נישט ברענגען קיין בשמים, הא בבית המנחמים, דא ווען די קרובים, די מנחמים טוען ברענגען עסנווארג, ברענגען זיי שוין צוזאמען מיט דעם עסנווארג אויך בשמים, רש"י. זאגט די משנה אין מוליכין לבית אבל, מען טראגט נישט עסנווארג צו דעם הויז פון אבל לא בטבלא, נישט אויף אזאן חשוב'ע כלי, אזאן חשוב'ע ברעטל, ולא באסקוטלא, א חשוב'ע שיסל, ולא בקנון. אויך אזאן שמאל און איינס א כלי וואס איין זייט איז זי שמאל איין זייט איז זי ברייט אין שבת ווערט עס דערמאנט לגבי די דינים פון בורר טאר מען אין דעם נישט ברענגען אלא בסלים נאר אין באסקעטס ואין אומרים ברכת אבלים במועד חול המועד זאגט מען נישט ברכת אבלים צוריק גייענדיג נאך די קבורה האט מען זיך אוועק געשטעלט אין א שורה מען האט אים מנחם געווען און מען האט אויך געזאגט ברכת אבלים. אבל עומדים בשורה, מען גייט שטעלט זיך אין א שורה צו טרייסטן דעם אבל, צוויי שורות שטעלן זיך און דער אבל גייט דורך אינמיטן, ומנחמים און מען טרייסט, ופוטרים את הרבים, מען טוט זאגן צו די מנחמים אז זיי זאלן אהיים גיין, אין מניחים את המיטה ברחוב. חול המועד לאזט מען נישט איבער די מיטה מיטן מת אין גאס מען זאל דארט מספיד זיין שלא להרגיל את ההספד מען זאל נישט צוגעוואונען דעם הספד ולא של נשים לעולם די מיטה פון נשים לאזט מען קיינמאל נישט איבער אויפהאלטן זיך מפני הכבוד רש"י.

היו מוליכין בבית האבל האט מען געפירט עסנווארג צו דעם אבל ווייל דער דין איז דאך א אבל די ערשטע סעודה עסט ער פרעמד תוספות לערנט נישט בלויז די ערשטע סעודה. נאר דעם ערשטן טאג, עמוד ב', תוספות יום ראשון אסור לאכול משלו טייטשט תוספות לאו דווקא די ערשטע סעודה, אפילו ער עסט עטליכע סעודות דעם ערשטן טאג, עסט ער פון פרעמד. איז די עשירים האבן געפלעגט פירן בקלתות של כסף ושל זהב, אין זילבערנע און גאלדענע באסקעטס, ועניים.

והיו עניים מתביישים, די ארעמע לייט האבן זיך געשעמט, התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה, אלע זאלן טרינקען אין געפארבטע גלאז, מפני כבודם של עניים, צוליב'ן כבוד פון די ארעמע לייט. בראשונה, די ערשטע צייט, היו מגלים פני עשירים, אין דער צייט פון הספד האט מען אויפגעדעקט די פנים פון די רייכע מענטשן, ומכסים פני עניים, מען האט צוגעדעקט די פנים פון ארעמעלייט, מפני שהיו מושחרים פניהם, זייער פנים איז געווען שווארץ מפני בצורת, פון הונגער, והיו עניים מתביישים, ארעמעלייט האבן זיך געשעמט. התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהו מכסים פני הכל, מען זאל צודעקן יעדערנס פנים מפני כבודם של עניים, צוליבן כבוד פון די ארעמעלייט. בראשונה, די ערשטע צייט, היו מוציאין עשירים בדרגש, די עשירים וואס זענען געשטארבן האט מען זיי ארויסגעטראגן א דרגש א מכובד'יגע בעט, ועניים, און די ארעמעלייט, בכליכה אין א בעט פון מתים, והיו עניים מתביישים, די ארעמעלייט האבן זיך געשעמט, אפילו לאחר מיתה איז דא אויך א דיפערענץ צווישן זיי און די רייכע מענטשן. התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהו הכל מוציאין מען זאל אלעמען ארויסטראגן בכליכה. אין די זעלבע מטה של מתים מפני כבודם של עניים, כדי די ארעמעלייט זאל נישט ווערן פארשעמט. בראשונה אין די ערשטע צייט היו מניחים את המוגמר, האט מען אוועקגעלייגט דעם מוגמר, מוגמר דאס איז אזעלכע בשמים וואס מען לייגט ארויף אויף ברענעדיגע קוילן דאס גיט א גוטן ריח, האט מען דאס אוועקגעלייגט תחת חולי מעיים מתים. ווען איינער איז געשטארבן ובחייו קראנק געווען אלס חולי מעים עס האט נישט געשמעקט והיו חולי מעים חיים מתביישין די חולי מעים די לעבעדיגע האבן זיך געשעמט אז זיי זענען אפילו לאחר מיתה אויך דיפערענט פון אנדערע התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהיו מניחים תחת הכל מען זאל אונטערלייגן דעם מוגמר אונטער יעדן איינעם. מפני כבודם של חולי מעים חיים, צוליב דעם כבוד פון חולי מעים חיים. בראשונה, די ערשטע צייט, היו מטבילין את הכלים על גבי נידות מתות, ווען א נידה איז געשטארבן, איז די כלים וואס זי האט זיך באנוצט ווען זי האט געלעבט, זענען דאך געווארן טמא ווען זי האט עס אנגערירט, ווייל א נידה איז דאך אן אב הטומאה, איז זי דאך מטמא אדם וכלים בנגיעה, האט מען דאס געטובל'ט ביי די נידות. והיו נידות חיות מתביישות, נידות די וואס האבן געלעבט האבן זיך געשעמט, מען מאכט ביי זיי ווען זיי שטארבן וואס מען טוט נישט ביי אנדערע מתים. התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהיו מטבילים על גבי כל הנשים. אז מען זאל טובל'ן די כלים ביי אלע פרויען מפני כבודם של נידות חיות, צוליב דעם כבוד פון נידות וואס זיי לעבן. בראשונה די ערשטע צייט מטבילין על גבי זבין מתים. א זב וואס איז געשטארבן האט מען געטובל'ט אלע כלים וואס ער האט זיך באנוצט פאר'ן שטארבן, ווייל ער האט זיי דאך מטמא געווען מיט דעם וואס ער האט אנגערירט. והיו זבין חיים מתביישין, די זבין וואס האבן געלעבט האבן זיך געווארן פארשעמט, התקינו האט מען געמאכט א תקנה שיהיו מטבילין על גב הכל, מען זאל ביי יעדער טובל'ן, מפני כבודם של זבין חיים, צוליב דעם כבוד פון זבין וואס זיי לעבן. בראשונה די ערשטע צייט, היתה הוצאת המת קשה לקרוביו. ס'איז געווען שווער צו די קרובים די הוצאות וואס קאסט די קבורה, יותר ממיתתו מער ווי דער שטארבן, עד ביז שהיו קרוביו מניחין אותו, ביז די קרובים האבן אים איבערגעלאזט, ובורחין און זענען אנטלאפן, עד שבא רבן גמליאל, ביז ס'איז געקומען רבן גמליאל, ונהג קלות ראש בעצמו, ער האט אין זיך אליין געפירט קלות ראש, ויצא בכלי פשתן, און מ'האט אים קובר געווען מיט כלים פון פלאקס. ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן, האט זיך ווי געפירט די מינטשן נאך אים אויך מען זאל זיי קובר זיין בכלי פשתן. אמר רב פאפא, זאגט רב פאפא, והאידנא נהוג עלמא, יעצט פירן זיך די מינטשן אפילו בצרדא, אפילו אז ס'איז געמאכט פון באוול, בר זוזא, וואס איז נישט מער ווערט ווי איין זוז, טוט מען דאס נעמען.

איז מספיד אויף א צווייטן ארט נישט מיט דער מת איז דא לא טאר מען נישט חול המועד? פרעגט די גמרא איני ס'איז דאך ניט אזוי והא רב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא אז רב כהנא האט מספיד געווען צו רב זביד פון נהרדעא בפום נהרא כאטש ס'איז געווען שלא בפניו האט ער מספיד געווען חול המועד אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט יום שמועה הוה דארט איז געווען יום שמועה וכבפניו דמי האט עס דעם זעלבן דין ווי בפניו אמר עולא האט עולא געזאגט הספד על לב, אַ הספד טוט מען קלאַפּן מיט אַ האַנט אַנטקעגן האַרץ. דכתיב, עס שטייט על שדים סופדים, ביי די ברוסט און ביי די האַרץ טוט מען פאַרקלאָגן. טיפוח איז ביד, מען קלאַפּט איין האַנט אין דער אַנדערע, קילוס איז ברגל, מען קלאַפּט מיט די פיס אויף דער ערד צוליבן הספד. תנו רבנן האָבן די רבנים געלערנט המקלס. לא יקלס בסנדל, דער וואס טוט קלאפן מיט די פיס אויף דער ערד פון צער זאל נישט קלאפן ווען ער איז אנגעטון א סנדל, סנדל איז א הארטע שיך, אלא במנעל, נאר מיט א ווייכע שיך, מפני הסכנה, צוליב דער סכנה, ער קען צעברעכן די פוס, דער רבינו חננאל האט א גרסה, לא יקלס לא במנעל ולא בסנדל, מפני הסכנה. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אבל, כיוון שניענע ראשו, דער אבל האט געשאקלט מיטן קאפ, ער ווייסט, ער איז גוט, ער ווייסט די מענטשן האבן שוין געטרייסט, שוב אין המנחמים רשאין לישב אצלו, טארן די וואס טרייסטן אים נישט מער זיצן ביי אים. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, הכל חייבים לעמוד מפני נשיא, אלע דארפן זיך אויפשטעלן פאר א נשיא, חוץ מאבל וחולה. אן אבל אדער א חולה דארף זיך נישט אויפשטעלן פאר דעם נשיא. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, לכל אומרים להם שבו, צו אלע וואס זיי שטעלן זיך אויף פאר דעם נשיא, זאגט מען זיי זאלן זיך אראפזעצן, חוץ מאבל וחולה, אן אבל און א חולה הייסט מען זיי נישט זיצן, פארוואס? די תוספות מאכט, דאס וואס שטייט לכל אומרין להם שבו מיינט מען תלמידי חכמים זיי שטעלן זיך אויף, הייסט מען זיי זיצן. אבער אבל וחולה דארפן זיך דאך נישט אויפשטעלן. אפילו זיי האבן זיך אויפגעשטעלט דארפן זיי נישט הייסן זיצן. אבער איך ווייס אליין אז אז זיי ווילן קענען זיך זעצן אן רשות. אנדערע טייטשן מען טאר נישט זאגן שבו, שבו הייסט זיצן אבלות, זיצן ביי קראנקע. אמר רב יהודה אמר רב, אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו, א אבל טאר דעם ערשטן טאג נישט עסן קיין ברויט פון זיין אייגענע. און תוספות טייטשט נישט מען מיינט די ערשטע סעודה, נאר מען מיינט די אלע סעודות פון ערשטן טאג. מדאמר רחמנא ליחזקאל, דער אייבערשטער האט געזאגט צו יחזקאל, ולחם אנשים לא תאכל, ברויט פון אנדערע מענטשן זאלסטו נישט עסן. הייסט עס, כאטש דו ביסט א אבל זאלסטו נישט עסן קיין ברויט פון אנדערע, אבער אן אנדער אבל דארף יא עסן. רבה ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי. זיי האבן זיך געביטן די סעודות, ווען רבה איז געווען אבל האט רב יוסף געברענגט זיין סעודה, ווען רב יוסף איז געווען אבל האט אים רבה געברענגט. ואמר רב יהודה אמר רב, נאך האט געזאגט רב יהודה פאר רב'ס וועגן, מת בעיר, אז ס'איז דא א מת אין שטאט, כל בני העיר אסורים בעשיית מלאכה.

אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, ליהוו הנך אינשי בשמתא, ער האט זיי געוואלט מאכן זיי זאלן זיין אין חרם. לא שכבא איכא במתא איז דען נישטא אין שטאט קיין געשטארבענע? אמרו ליה, האבן די מענטשן צו אים געזאגט, חבורתא איכא במתא, אין דער שטאט איז דא גרופעס, וואס זיי חברה קדישא וואס זיי זענען קובר דעם מת, ממילא ליגט נישט אויף אונז דער חיוב קובר צו זיין, דעריבער מעגן מיר ארבעטן. אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, אי הכי אויב אזוי שריא לכו, אויב אזוי מעגט איר יא ארבעטן. רש י. ואמר רב יהודה אמר רב, נאך האט געזאגט רב יהודה פאר רב'ס וועגן, כל המתקשה על מתו יותר מדאי, דער וואס טוט קלאגן אויף דעם מת צופיל מער ווי מען דארף, אַלמעס אַחר רבותי. וויל וויל, מער ווי מען דאַרף. אַלמעס אַחר רבותי, וועט ער וויינען אויף אַ צווייטן מת. דערציילט די גמרא אַ מעשה, ההיא איתתא, די פרוי, דהוה בשיבבותיה דרב הונא, וואָס האָט געוואוינט אין שכנות פון רב הונא, הוו לה שבעה בנים. זי האט געהאט זיבן זין. מת חד מינייהו, איינער איז געשטארבן. הוה קא בכיא ביתירתא עליה, האט זי געוויינט צופיל אויף אים. שלח לה רב הונא, האט רב הונא צו איר געשיקט לא תעבדי הכי, זאלסט אזוי נישט טון, מען טאר נישט צופיל וויינען אויף א מת. לא אשגחה ביה, זי האט נישט געקוקט אויף אים. שלח לה, האט ער געשיקט צו איר. אי צייתת מוטב, אויב דו פאלגסט איז גוט, ואי לא, אז דו וועסט נישט פאלגן, צבית זוודתא לאידך, וועסטו דיך דארפן נייען תכריכים פאר א צווייטן. נישט רב הונא האט איר געשאלטן, נאר האט ער געזאגט ווי די זאך איז, זאלסט וויסן זיין, מיט דעם וואס מען וויינט צופיל, וויינט מען אויף א צווייטן מת. מית, איז נאך איינער געשטארבן, ומיתו כולהו, און אלע זענען געשטארבן, און זי האט אלץ געוויינט מער ווי עס דארף צו זיין, לסוף אמר לה, ביי דעם האט ער איר געזאגט, תימוש זוודתא לנפשיך. ניי תכריכים פאר זיך אליין. ומיתא, איז זי געשטארבן. שטייט אין פסוק אל תבכו למת, איר וועט נישט וויינען צו דעם וואס שטארבט, ואל תנודו לו, און תנודו, איר וועט נישט מאכן מיט דעם הספד צו אים. אל תבכו למת יותר מדאי, איר זאלט נישט וויינען צום מת מער ווי מען דארף, ואל תנודו לו יותר מכשיעור, איר זאלט נישט זיין פארוואגלט מער ווי די שיעור, הא כיצד, שלשה ימים לבכי, די ערשטע דריי טעג דארף מען וויינען,

ולתספורת און זיך אפשערן איז מען אסור דרייסיג טעג, מכאן ואילך נאך דעם אז מען טוט וויינען מער ווי דריי טעג, צו די הספד מער ווי זיבן טעג, צו גיהוץ און תספורות מער ווי דרייסיג, אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבישטער, אי אתם רחמנים בו יותר ממני. איר זענט נישט, קאָנט נישט האָבן מערער רחמנות פון מיר, און איך האָב געזאָגט, אַז דער זמן בכי איז דריי טעג, און דער זמן הספד איז זיבן טעג, און גיהוץ און תספורת איז דרייסיק טעג. שטייט אין פּסוק, בכו בכו להולך, וויינטס אַ געוויין צו דעם וואָס גייט, אמר רב יהודה להולך בלא בנים, מען דארף באקלאגן דעם וואס שטארבט אן קינדער, ער לאזט נישט איבער קיין ממלא מקום. דערציילט די גמרא, רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא, רבי יהושע בן לוי איז נישט געגאנגען צו אבל, אלא למאן דאזיל בלא בני, נאר צו אזוי אן אבל וואס איז געשטארבן אן זין. דכתיב ווי שטייט אין פסוק. בכו בכו להולך. שטייט דארט ווייטער אין פסוק כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. רב הונא אמר זאגט רב הונא זה דאס מיינט מען שעבר עבירה ושנה בה. ער האט געטון אן עבירה און ער האט זי געטאפלט, ולא ישוב עוד טייטשט ער ער וועט מערער נישט תשובה טון, אויב ער טוט די עבירה צוויי מאל וועט ער נישט תשובה טון, נישט ער קען נישט תשובה טון, נאר ס'איז שווערער פאר אים תשובה צו טון, ווי די גמרא זאגט ווייטער, רב הונא לטעמיה, רב הונא גייט לויט זיין טעם, דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, ווען א מענטש האט געטאן אן עבירה און ער האט זי געטאפלט, הותרה לו איז געווארן מותר צו אים, הותרה לו סלקא דעתך, מעג ער שוין טאן די זאך, אלא אימא זאג נעשית לו כהיתר, די זאך איז אים געווארן ווי מען מעג, ממילא אז ער מיינט אז ס'איז א היתר וועט ער דאך אויף דעם ניט תשובה טאן. אמר רבי לוי האט רבי לוי געזאגט, אבל. שלושה ימים הראשונים די דריי ערשטע טעג יראה את עצמו זאל ער זיך זען כאילו חרב מונחת לו ווי עס ליגט אים א שווערד בין שתי ירכותיו צווישן די צוויי דיכן צו כתפיו ווי די גירסא שילדערט משלושה עד שבעה פון דריי ביז זיבן. איז די דין נישט אזוי שארף, כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית, ווי ס'ליגט אנטקעגן אים אין א ווינקל, מכאן ואילך און נאך דעמאלט, כאילו עוברת כנגדו בשוק, גלייך ווי זי גייט די חרב אנטקעגן אים אין שוק.